בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף נ ב, מיר הייבן אן דף נ א עמוד ב', די פיפטע פון די ברייטע שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, עבר עליו הראשון ולא כסהו, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה, א בור של שני שותפים, א בור וואס באלאנגט פאר צוויי שותפים פאר ראובן און פאר שמעון, און ראובן איז אריבער דעם בור, ער האט געזען ס'איז אויפגעדעקט, ער האט עס נישט צוגעדעקט, שפעטער איז שמעון אריבער די בור, ער האט געזען ס'איז אויפגעדעקט, ער האט עס נישט צוגעדעקט, און שפעטער געשען א היזק, האט די משנה געזאגט, השני חייב, אז שמעון איז חייב אויף די הזיקות. פרעגט די גמרא וראשון מאימת מיפטר, פשט אזוי, דאס האט די גמרא פארשטאנען מיט א פשטות, אז ס'קען נישט זיין אז די משנה רעדט כפשוטו, אז ראובן איז פושט אריבער און שפעטער איז שמעון אריבער, איז ביי אזא ציור שמעון חייב, ווייל לכאורה פארוואס איז שמעון מער חייב פון ראובן, ביידע האבן פושע געווען דא, ביידע זענען פושעים, זאלן ביידע באצאלן, נאר וואס דען, מוז אוודאי זיין, אז ראובן האט זיך באנוצט מיט די בור, און שפעטער האט שמעון זיך באנוצט, איז געווען דא עפעס א זאך דא אינצווישן, וואס דאס איז כאילו א סימן אז ראובן האט עס איבערגעגעבן פאר שמעון, איז פאר דעם איז שמעון חייב מער פון ראובן, איז פרעגט טאקע די גמרא, וואס איז די זאך וואס האט געמאכט אז שמעון איז מער חייב פון ראובן, זאגט די גמרא מחלוקת רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו משמיה דרבה בר בר חנה דאמר משמיה דרב מני, דהיינו רבה רב יוסף קריגן זיך דא וואס רב מני האט געהאלטן אז וואס, חד אמר משמניחו משתמש, וחד אמר משימסור לו דליו, איין מאן דאמר האלט אז ברגע וואס ער לאט אים נוצן געט ער עס איבער פשט, ראובן האט געשעפט וואסער פונעם בור, שפעטער איז שמעון געקומען און ער האט געוואלט שעפן, איז ראובן ברגע וואס ער האט געזאגט פאר שמעון גיי דו שעפ, ער דארף גארנישט טון מער פון דעם, ברגע וואס שמעון האט אנגעהויבן שעפן איז שמעון כאילו האט איבערגענומען די אחריות פונעם בור און יעצט אז שמעון האט עס נישט צוגעדעקט, איז שמעון חייב אויף אלע הזיקות, אזוי האלט איין מאן דאמר, א צווייטער מאן דאמר האלט ניין, דאס אליין איז נישט גענוג, נאר וואס? נאר ווען ראובן געט איבער דליו, דליו דאס איז די דעקל וואס דעקט צו די בור, ווען ראובן געט איבער די דעקל פאר שמעון, איז דא איז פשט ער איז מגלה אז ער געט פאר שמעון די אחריות, אז שמעון גייט זיין יעצט אחראי צוצודעקן די בור, דעמאלטס ווערט טאקע שמעון מחויב ראובן נישט, אבער טאמער ער האט נישט איבערגעגעבן די דעקל, ער האט פשוט געלאזט שמעון דאס נוצן, מיינט נאכנישט אז שמעון איז אח איז אחראי, און ביידע זענען טאקע אחראי אויף אלע הזיקות, זאגט טאקע די גמרא, די גמרא צייכנט צו אז כתנאי, בעצם דאס איז שוין א מחלוקת תנאים, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין די ברייתא, המדלה מים מן הבור, ובא חברו ואמר לו, הנח לי ואני אדלה מים, צוויי מענטשן, צוויי שותפים, זענען געשטאנען ביי א בור, ראובן האט געשעפט וואסער, שפעטער קומט שמעון, און שמעון זאגט, לאז מיך שעפן, איז די דין איז, לויט די תנא קמא, כיוון שהניחו משתמש פטור, ברגע וואס ראובן הערט אויף שעפן ער לאזט איבער שמעון אז שמעון זאל שעפן, איז ראובן פטור אויף אלע הזיקות טאמער שמעון העט עס נישט צודעקן, ר' אליעזר בן יעקב אומר ניין, משימסור לו דליו, אז נאר טאמער ראובן האט איבערגעגעבן דעם דעקל צו שמעון, דעמאלטס איז שמעון אחראי צוצודעקן די גרוב און טאמער נישט דארף שמעון צאלן אויף אלע הזיקות, אבער אז נישט נישט. זאגט יעצט די גמרא וואס איז די יסוד המחלוקת במאי קמיפלגי, זאגט די גמרא אזוי, ר' אליעזר בן יעקב סבר יש ברירה, האי מדידיה קא ממלא והאי מדידיה קא ממלא, ורבנן סברי אין ברירה, פשט, ס'איז דא באקאנט א כללית'דיגע מחלוקת צו יש ברירה צו אין ברירה, פשט אזוי, ביי אונזער ציור, לאמיר אנכאפן אונזער ציור, אז ראובן און שמעון צוזאמען האבן געקויפט א בור, ביידע גייען זיך באנוצן מיט די בור, ביידע גייען שעפן דא וואסער, און די שאלה איז וויאזוי קוקט מען אויף די שותפות דא, פשט למעשה, האמיר דא צוויי שותפים, וואס ביידע זענען בעלי בתים אויפן בור, איז וויאזוי קוקט מען דאס אן? מ'קען נישט זאגן אז סיי ראובן איז בעל בית אויפן גאנצן בור, און סיי שמעון איז בעל בית אויפן גאנצן בור, ווייל ס'איז דאך נישט אזוי, יעדער איז נאר בעל בית אויף האלב. פון די צווייטע זייט, קען מען אויך נישט זאגן מיט אזא קלארקייט אז יעדער איז בעל בית אויף האלב, ווייל אויב אזוי קען נאר יעדער נוצן א האלבע בור, און ס'דאך נישט אזוי, ווען ראובן נוצט עס מעג ער נוצן די גאנצע, ווען שמעון נוצט עס מעג ער אויך נוצן די גאנצע. יעצט, אוודאי, בשעת וואס זיי קויפן עס, קענען זיי אפמאכן אז, לאמיר זאגן, בייטאג איז עס מיינס, ביינאכט איז עס דיינס. דעמאלטס אוואדע, אזא סארט שותפות העט ארבעטן, בייטאג העט עס זיין אינגאנצן ראובן'ס, און ביינאכט העט עס זיין אינגאנצן שמעון'ס, אבער קיינער מאכט דאך נישט אזעלכע סארט אפמאכס, ווייל מען ווייסט דאך נישט ווען ווען יעדער גייט עס נוצן, ווען יעדער העט עס וועלן, איז וויאזוי קוקט מען דאס אן? איז ר' לעזער בן יעקב האלט יש ברירה, יש ברירה איז פשט אז טאקע בשעת וואס ראובן נוצט עס, איז הוברא הדבר למפרע אז די שעה איז עס זיינס, שפעטער ווען שמעון נוצט עס, איז הוברא הדבר למפרע אז די שעה איז עס זיינס. און אזוי גייט מען צו צום בור, אזוי קוקט מען דא אן די שותפות. חכמים האלטן ניין, חכמים האלטן אין ברירה, מען קען נישט זאגן ניין אזייגער אינדערפרי אז יעצט איז עס אינגאנצן ראובן'ס, ווייל טאמער האסט דאס נישט אפגעמאכט פון אנפאנג, קען מען נישט זאגן ברירה שפעטער הוברר הדבר למפרע אז אזוי איז געווען, נאר וואס דען, ווי אזוי קוקט מען אן די זאך, איז חכמים זאגן אז אוואדע האלב באלאנגט צו ראובן האלב באלאנגט צו שמעון, נאר נײַן אזייגער אינדערפרי ווען ראובן גייט שעפן וואסער איז שמעון מוז אים לאזן שמעון איז משועבד צו ראובן צו לאזן פאר ראובן נוצן זיין חלק אויכעט אבער אוואדע איז שמעון'ס שותפות ווערט נישט דא בטל צו ראובן נײַן אזייגער אינדערפרי פשט איך קוק נישט אן די בור נײַן אזייגער אינדערפרי כאילו ס'איז אינגאנצן ראובן'ס ס'איז אלעמאל ביידעס און יעדער איינער איז משועבד צום צווייטן צו לאזן יענעם שעפן וואסער פונעם גריב און ממילא זאגט די גמרא אזוי, לויט ר' לעזער בן יעקב אז יש ברירה, אויב אזוי ווען ראובן שעפט וואסער נײַן אזייגער אינדערפרי איז דאך די בור אינגאנצן זיינס, יעצט צען אזייגער לאמיר זאגן ענדיגט ער, קומט שמעון, שמעון הייבט אן שעפן וואסער, איז נישט פשט אז שמעון באנוצט זיך יעצט מיט ראובן'ס וואסער, ווייל צענע איז עס געווארן אינגאנצן שמעון'ס. קומט אויס אז ס'איז קיינמאל נישט ראובן'ס מער פון שמעון'ס, ס'איז קיינמאל נישט שמעון'ס מער פון ראובן'ס. איז פאר דעם זאגט רבי אליעזר בן יעקב, טאמער נאכדעם וואס שמעון גייט אוועק עלף אזייגער האט שמעון געענדיגט, יעצט מאכט דער בור א היזק, איז נישט פשט אז ראובן קען זאגן, כ'האב עס איבערגעגעבן פאר שמעון, שמעון האט געשעפט נאך מיר, איז ער געווען אחראי. וואס עפעס איז ער געווען אחראי? דער בור איז דיינס פונקט ווי זיינס, ער איז נישט מער אחראי ווי דיר, עטס זענטס ביידע שותפים דא. דער בור איז אלעמאל דיינס אלעמאל זיינס, און ממילא, זאגט רבי אליעזר בן יעקב אז די איינציגסטע וועג, וואס ראובן קען זיך ארויסדרייען דא איז טאמער ער געבט איבער די דעקל פאר שמעון, האסט איבערגעגעבן די דעקל פאר שמעון, דא האסטו געוויזן אז דו האסט געמאכט שמעון אחראי, און דא טאקע איז נאר שמעון מחויב. אזוי האלט רבי אליעזר בן יעקב. ווייטער די חכמים, חכמים האלטן אין ברירה, אויב אזוי קומט אויס אז ברגע וואס ראובן געבט איבער דעם בור פאר שמעון צען אזייגער, איז פשט אז שמעון באנוצט זיך יעצט מיט ראובן'ס חלק אויכעט, ס'איז כאילו ער בארגט ראובן'ס חלק, יעצט אוודאי ראובן קען אים נישט אפשטעלן, ראובן איז משועבד צו אים, אבער ווי נישט ווי, שמעון באנוצט זיך דא מיט ראובן'ס חלק. קומט אויס אז שמעון איז אין א געוויסע זינען א שומר אויף ראובן'ס חלק. איז שמעון אלס שומר איז אחראי אויף ראובן'ס חלק, איז אז ער איז אחראי מוז ער עס יעצט צודעקן. פשט ראובן דארף נישט דא איבערגעבן דעם דעקל פאר שמעון אים צו מאכן אחראי נאר אטאמאטיש ווערט שמעון אחראי, פאר דעם האלטן טאקע די חכמים אז ראובן מוז נישט איבערגעבן די דעקל צו שמעון אבער ברגע וואס שמעון האט עס גענוצט נאך ראובן איז שמעון יעצט אחראי אויף דעם בור און טאמער ס'וועט מאכן א היזק עט שמעון דארפן באצאלן. זאגט יעצט די גמרא אמר רבינא זאגט רבינא ואזדו לטעמייהו אז די מחלוקת טאקע צווישן רבי אליעזר בן יעקב און די חכמים צו יש ברירה צו אין ברירה איז א מחלוקת די זעלבע מחלוקת געפינט מען נאך אין א צווייטע פלאץ דתנן אזוי ווי מען האט געלערנט אין א משנה און די משנה זאגט אין נדרים השותפין שנדרו הנאה זה מזה, צוויי שותפים ראובן און שמעון, וואס זיי האבן געמאכט א נדר, ראובן האט געמאכט א נדר איך גיי נישט נהנה זיין פון שמעון, שמעון האט געמאכט א נדר איך גיי נישט נהנה זיין פון ראובן, איז אסורין ליכנס לחצר, איז טארן ביידע נישט אריין גיין אינעם חצר, ווייל היות וואס די חצר איז א חצר משותף וואס באלאנגט פאר ביידע, קומט אויס ראובן טאר נישט אריין גיין דא, ווייל שמעון איז דאך א בעל הבית, און דו האסט געמאכט א נדר גייסט נישט נהנה זיין פון שמעון, טארסטו נישט אריין גיין, שמעון טאר אויך נישט אריין גיין, ווייל ער טאר נישט נהנה זיין פון ראובן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב זאגט ניין ס'נישט קיין פראבלעם זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו יעדער קען אריין גיין אינעם חצר ווייל יעדער זאגט איך גיי אריין אין מיין חלק איך גיי נישט אריין אין יענעמ'ס חלק איז במאי קמיפלגי וואס איז טאקע די יסוד המחלוקת איז רבי אליעזר בן יעקב סבר יש ברירה האי לדנפשיה עייל והאי לדנפשיה עייל פשט רבי אליעזר בן יעקב האלט יש ברירה און ממילא ווען ראובן גייט אריין אינעם חצר איז הוברר הדבר למפרע אז ער איז אריין אין זיין אייגענע חצר יעצט ווען ער איז דא איז כאילו די גאנצע איז זיינס און ממילא איז ער נישט נהנה פון שמעון מעג ער אריין גיין דא און די זעלבע זאך פארקערט שמעון מעג אויך אריין גיין דא ווייטער ורבנן סברי אין ברירה און ממילא באלאנגט די חצר אלעמאל פאר ביידע און סיי ראובן און סיי שמעון טארן נישט אריין גיין אינעם חצר זאגט די גמרא יעצט ווייטער אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט המוכר בור לחבירו אז איינער פארקויפט א בור פאר זיין חבר כיוון שמסר לו דליו קנה ברגע ער געבט איבער דעם צודעק פונעם בור האט דער צווייטער קונה געווען פרעגט די גמרא היכי דמי אי בכספא ליקני בכספא אי בחזקה ליקני בחזקה פשט א בור איז א שטיקל קרקע קרקע איז נקנה בכסף בשטר בחזקה איז פון וואס רעדט זיך דא טאמער עס איז געווען א קנין כסף איז די כסף דאס וואס מאכט די קנין אז עס איז געווען חזקה איז חזקה דאס וואס מאכט די קנין וואסערע מין קנין איז אז איינער געבט איבער דעם דעקל פארן צווייטן נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא לעולם בחזקה אוודאי רעדט זיך דא אז עס איז געווען א קנין חזקה אבער קנין חזקה נארמאל גייט נאר טאמער די מוכר איז דארט די קונה קען נישט מאכן א קנין חזקה אז די מוכר איז נישט דארט חוץ אז די מוכר זאגט אים לך חזק וקני, אז די מוכר זאגט אים לייג חזק וקני קען ער מאכן א חזקה אז ער איז נישט דארט, און ממילא זאגט די גמרא ובעי למימר ליה לך חזק וקני, וכיוון שמסר לו דליו, כמאן דאמר ליה לך חזק וקני דמי. פשט, דאס העלפט די מסירת דליו, געסט איבער דעם דעקל, איז כאילו האסט געזאגט פאר יענעם לך חזק וקני, קען ער מאכן א קנין חזקה, אפילו אז די מוכר איז נישט דארט. זאגט די גמרא אן ענדליכע הלכה מיט רבי יהושע בן לוי, המוכר בית לחבירו, אז איינער פארקויפט א שטוב פאר זיין חבר, כיוון שמסר לו מפתח קנה, ברגע ס'געט איבער די שליסל, האט יענער קונה געווען. און די גמרא פרעגט גראד היכי דמי אי בכספא ליקני בכספא, אי בחזקה ליקני בחזקה, וואסערע מין קניין איז דאס די מסירת מפתחות? זאגט טאקע די גמרא די זעלבע תירוץ לעולם בחזקה, ובעי למימר ליה לך חזק וקני,

טאמער איז געווען א קנין משיכה איז א קנין משיכה, און אפילו דארט ווי ס'העלפט נישט א קנין משיכה ווי רש"י זאגט אין א רשות הרבים למשל העלפט נישט א קנין משיכה זאל זיין א קנין מסירה, אבער וואסערע מין קנין איז דאס אז מען געבט איבער א משכוכית? זאגט טאקע די גמרא לעולם במשיכה ובעי למימר ליה לך משוך וקני, וכיוון דמסר לו משכוכית כמאן דאמר ליה לך משוך וקני דמי, פשט אויך ביי קנין משיכה נארמאל דארף די מוכר דארט זיין חוץ טאמער ער זאגט לך משוך וקני, אבער דא אז ער האט איבערגעגעבן די משכוכית איז כאילו ער האט געזאגט לך משוך וקני, יעצט וואס איז דאס משכוכית? מאי משכוכית? הכא תרגימו, קרקשתא פשט אין בבל האט מען געזאגט אז משכוכית דאס איז א קרקשתא דאס איז א גלעקל וואס א פאסטעך באנוצט זיך מיט א גלעקל צו פירן די סטאדע פון איין פלאץ צום צווייטן דאס איז דאס דער משכוכית, רבי יעקב אומר אן אנדערע פשט, עיזא דאזלא בריש עדרא, פשט לפעמים האט א פאסטעך אזא עז א ציג וואס ער איז א קלוגער און אז ער גייט פון פארנט גייט אים יעדער נאך איז דאס איז דאס דער משכוכית. זאגט די גמרא כדדרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא, אזוי ווי א גלילאה א מענטש פון גליל האט גע'דרשנ'ט פאר רב חסדא אז כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותא אז ווען דער פאסטוך איז אויפגערעגט אויף זיינע שאף האקט ער אויס די אויגן פון דעם עז וואס גייט פון פארנט אזוי די עז ווערט נכשל לאמיר זאגן פאלט אריין א גריב איז אלע שאף גייען אים נאך איז דאס א משל די נמשל איז אז ווען דער רבונו של עולם כביכול איז אויפגערעגט אויף שונאיהם של ישראל איז ער ממנה פרנסים על הציבור וואס זענען נישט מהוגנים און די גאנצע ציבור גייט זיי נאך, זאגט די הייליגע משנה, כסהו הראשון ובא השני ומצאו מגולה ולא כסהו השני חייב, פשט דא רעדט מען פון א בור של שני שותפים, ראובן און שמעון, ראובן האט צוגעדעקט די בור ווי עס דארף צו זיין, און שפעטער קומט שמעון און ער טרעפט אז די בור איז אויפגעדעקט און שמעון דעקט עס נישט צו, איז שמעון חייב אויף אלע היזקות, ראובן איז פטור ווייל למעשה האט ער עס צוגעדעקט. ער דארף נישט כסדר בודק זיין צו עס איז נאך אלץ צוגעדעקט צו נישט, ער האט עס צוגעדעקט האט ער יוצא געווען, שמעון איז אריבער ער האט געזען עס איז אויפגעדעקט, און ער האט עס נישט צוגעדעקט איז שמעון חייב אויף אלעמען. זאגט די משנה יעצט ווייטער כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור, פשט, איינער וואס האט צוגעדעקט א גריב ווי עס דארף צו זיין, און שפעטער איז אריינגעפאלן א שור א חמור א בהמה, ווי אזוי איז אריינגעפאלן, עמיר זען אין די גמרא אז די צודעק וואס מען האט גענוצט האט זיך פארשימלט, ס'איז געווארן פול מיט ווערים, איז למעשה די בהמה אריין, ומת און די בהמה איז געשטארבן, איז פטור, איז די בעל הבור פטור פון צו באצאלן אויפן היזק, ווייל למעשה האט ער עס צוגעדעקט ווי עס דארף צו זיין, אז שפעטער איז געשען עפעס, איז נישט זיין שולד, לא כסהו כראוי, טאמער האט עס נישט צוגעדעקט ווי עס דארף צו זיין, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, חייב, דא אוודאי דארף ער באצאלן. זאגט די משנה יעצט ווייטער, נפל לפניו מקול הכרייה חייב, איז מיר זעהן אין די גמרא אז דא רעדט זיך פון א ציור אז ראובן איז די בעל הבור, ראובן האט א גריב וואס, ער איז שולדיג טאמער איינער פאלט אריין אין זיין גריב, אבער שמעון איז יעצט אין די גריב פון ראובן וואס ראובן האט אים געדינגען ער זאל אריינגיין דארט און ער זאל פארברייטערן די גריב, איז שמעון איז אינעם גריב און ער האקט און ער זעצט און ס'גייט אריבער א אקס, ער הערט די האקן און זעצן, איז ווערט ער פארלוירן ווערט ער דערשראקן, פאלט ער אריין אינעם גריב לפניו מיטן פנים אראפ, איז ביי אזא ציור זאגט אונז די משנה אז חייב, ראובן דארף באצאלן דא אויפן היזק, וואס די חידוש אין די משנה? זאגט רש"י צוויי פשטים, איין פשט, איז אז די חידוש איז באלד מיר זעהן אז א שור פיקח א קלוגע אקס וואס גייט מיטן טאג און פאלט אריין אין א גריב איז ביי אזא ציור איז די בעל הבור נישט מחיוב צו צאלן אויפן היזק ווייל פארוואס די אקס איז אריינגעפאלן האסט געזעהן די גריב פארוואס ביסטו אריינגעגאנגען איז דא זאגט אונז די משנה אז אפילו די אקס איז א קלוגע אקס איז פון דעסט וועגן דארף ראובן צאלן אויפן היזק ווייל ער קען נישט זאגן וואס ביסטו אריינגעפאלן ער איז אריינגעפאלן ווייל ער איז געווען דערשראקן איז ער געווען דערשראקן, שטימט אז ער איז אריינגעפאלן דארף ראובן צאלן אויפן היזק, דאס איז איין פשט זאגט רש"י א צווייטע פשט זאגט רש"י אז די חידוש איז אז עס וואלט געווען א צד אפשר אז שמעון זאל דארפן צאלן אויפן היזק ווייל שמעון האט דאך געמאכט די קולות דא שמעון איז דער וואס האט דערשראקן דעם אקס איז אפשר ראובן זאל זיין פטור און שמעון זאל זיין חייב און אפשר נאך מער אפשר זאל שמעון אויך זיין פטור ווייל ס'איז דאך נאר א גרמא דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי אז ראובן איז מחיוב פארוואס? מיר זעהן די טעם אין די גמרא. זאגט יעצט די משנה ווייטער, וואס איז טאמער לאחריו, די אקס איז אריינגעפאלן אין גריב מיטן פנים ארויף, ס'טייטש ער איז אריינגעפאלן צוריק צווועגס, מקול הכרייה, רש"י זאגט מקול הכרייה קומט נישט אריין, נאר אז מען האט פריער געשריבן מקול הכרייה שרייבט מען יעצט אויך מקול הכרייה, אבער די נקודה איז טאמער די אקס איז אריינגעפאלן אויף צוריק צווועגס, פטור, דארף מען נישט צאלן אויפן היזק, מיר זעהן די גמרא, צוויי פשטים, סיי לויט רב, סיי לויט שמואל, לויט רב וואס רב זאגט אז ביי א בור איז מען נאר מחיוב להבלו ולא לחבטו, איז די סיבה פארוואס ווען די אקס פאלט אריין צוריקצווועגס איז מען פטור, איז ווייל אויבן איז נישטא קיין הבל, און ממילא אז די אקס איז געשטארבן, איז קען נישט זיין ער איז געשטארבן וועגן די הבל, איז ער געשטארבן אלס א צווייטע סיבה איז מען פטור, און לויט שמואל איז לאחריו מיינט טאקע נישט די אקס איז אריינגעפאלן צוריקצווועגס, נאר לאחריו מיינט די אקס איז געפאלן אינדרויסן פונעם גריב, איז ביי אזא ציור איז מען פטור. זאגט יעצט די משנה ווייטער, נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו חמור וכליו ונתקרעו, פשט טאמער א אקס מיט כלים איז אריינגעפאלן אין א גריב, און די כלים האבן זיך צובראכן, אדער א חמור איז אריינגעפאלן מיט כלים, די כלים האבן זיך צוריסן, ווי רש"י זאגט נארמאל א אקס האט געהאט הארטע כלים איז שייך די לשון פון נשתברו, ביי חמור איז נארמאל ווייכע כלים איז שייך די לשון פון נתקרעו, על כל פנים איז די דין, חייב על הבהמה פטור על הכלים, אויף כלים איז מען פטור אזוי ווי מען האט שוין געזען, שור ולא אדם חמור ולא כלים, אז ביי א בור איז מען פטור אויף כלים. זאגט יעצט די משנה ווייטער, אונז האבן דאך פריערט אויסגערעדט אז א שור פיקח וואס פאלט אריין אין א גריב, איז דארף מען נישט צאלן אויפן היזק ווייל פארוואס ביסטו אריינגעפאלן, זאגט אבער די משנה נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן, וואס איז טאמער די אקס איז א חירש שוטה וקטן? איז חירש איז טייטש די אקס איז טויב שוטה איז א אקס א שוטה קטן זאגן די מפרשים רעדט זיך אן אקס וואס האט נאכנישט אנגעהויבן ארבעטן און ממילא איז ער א צולאזטע איז על כל פנים טאמער אזא סארט אקס פאלט אריין א גריב חייב דארף מען אוודאי צאלן אויפן נזק ווייל דא קען מען נישט קומען מיט א טענה האסט געדארפט קוקן זיי האבן נישט געדארפט קוקן זאגט די משנה ווייטער די משנה פירט אויס בן או בת א קינד א יונגל אדער א מיידל עבד או אמה א עבד כנעני אדער א שפחה כנענית טאמער זיי פאלן אריין אין א גריב פטור דארף מען נישט צאלן אויף זייער היזקות פשט טאמער זיי שטארבן דארף מען נישט צאלן ווייל אזוי ווי מ'האט שוין געזען שור ולא אדם חמור ולא כלים זיי האבן אויך א דין פון א אדם און ממילא איז מען פטור פון צו באצאלן טאמער זיי שטארבן אינעם גריב זאגט די הייליגע גמרא וראשון עד אימת מיפטר פשט מ'האט געזען אנפאנג משנה אז טאמער ראובן האט צוגעדעקט די גריב, און שפעטער זיין שותף שמעון האט עס געטראפן אפן, איז שמעון חייב ראובן איז פטור, איז ביז ווען איז ראובן פטור? אמר רב זאגט רב, בכדי שידע, ביז ווילאנג ער ווייסט נישט, פשט, ווילאנג ער גייט נישט אריבער די בור, ווילאנג ראובן גייט נישט אריבער די בור און זעט נישט אז ס'איז אפן, איז ראובן פטור ווייל ראובן מצידו האט עס שוין צוגעדעקט, נאר טאמער איז אריבער און ער האט געזען אז ס'איז אפן ער האט עס נאכאלץ נישט צוגעדעקט, דעמאלטס אוודאי איז ראובן אויך מחיוב, ושמואל אמר, שמואל זאגט א צווייטע פשט, בכדי שיודיעוהו, פשט, ער דארף נישט דארט אריבער גיין, נאר אפילו אז אנדערע מענטשן זאגן אים אז דיין גריב איז אויפגעדעקט געווארן איז ער שוין אויך מחיוב, רש"י ברענגט א צווייטע פשט, אבער רש"י געפעלט די ערשטע פשט און מיר בלייבן מיט די פשט, ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט בכדי שיודיעוהו, וישכור פועלים ויכרות ארזים ויכסנו, פשט, ס'דארף זיין סיי אז מען זאל זאגן פאר ראובן אז די גריב איז אויפגעדעקט און סיי אז זיי האבן גענוג צייט צו דינגען ארבעטערס זאלן שניידן האלץ און צוריק צודעקן דעם גריב, אבער ווי רש"י זאגט דאס איז נאר פאר ראובן, פאר שמעון, שמעון געט מען נישט די תקיפה, מ'געט אים נישט, לאמיר זאגן ס'געדויערט צוויי שעה צו דינגען ארבעטערס צוצודעקן א גריב, איז ראובן קריגט די צוויי שעה, שמעון קריגט נישט די צוויי שעה, ווייל אויף שמעון איז דא א טענה, האסט געדארפט דינגען איינעם, האסט געזען די גריב אפן, האסט געדארפט גראד דינגען איינעם זאל אויפפאסן און שטיין דארט אלס שומר אז קיינער זאל נישט אריינפאלן אין די גריב, און אז דו האסט דאס נישט געטון, איז שמעון מחיוב, ראובן קריגט זיך זיין שעה ביז ער קען דינגען פועלים זאלן צודעקן די גריב. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען די משנה כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור, פרעגט די גמרא כיוון דכסהו כראוי היכי נפל, אז א מענטש האט צוגעדעקט א גריב ווי עס דארף צו זיין, ווי אזוי פאלט דארט אריין א שור או חמור? אמר רבי יצחק בר חנה, שהתליע מתוכו, פשט, ס'איז געווארן פארווערעמט, די דעקל איז געווארן פארשימלט, איז מאכט זיך אמאל אז דאס געשעהן, און א בהמה פאלט אריין, אבער ווי מ'האט געשמועסט ביי אזא ציור איז די מענטש פטור ווייל למעשה האט ער גוט צוגעדעקט דעם גריב. זאגט די גמרא ווייטער איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט כסהו כסוי שיכול לעמוד לפני שוורים ואין יכול לעמוד בפני גמלים א מענטש האט צוגעדעקט א גריב מיט א דעקל וואס איז גענוג שטארק אז א אקס זאל קענען טרעטן אויף דעם אבער נישט גענוג שטארק אז א גמל זאל קענען טרעטן אויף דעם ואתו גמלים וארעוה טאקע איז געקומען א גמל געטרויטן אויפן דעקל און צובראכן די דעקל, אבער די גמל איז נישט אריינגעפאלן, טאמער די גמל וואלט אריינגעפאלן אוודאי וואלט מען געדארפט צאלן, נאר וואס, ואתו שוורים ונפלי ביה מאי, שפעטער איז אבער געקומען א אקס און די אקס איז אריינגעפאלן, איז דא איז די שאלה וואס די דין איז, אמרי האבן די בני הישיבה געזאגט היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא, אי דשכיחי גמלים פושע הוא טאמער דא דרייען זיך גמלים איז דאך די מענטש א פושע, פארוואס האסטו געלייגט א דעקל וואס יעדע גמל וואס וועט טרעטן אויף דעם וועט עס צוברעכן, ביסט דאך א פשוטע פושע אוודאי ביסטו מחיוב טאמער שפעטער איז א אקס אריינגעפאלן, ווייטער ואי דלא שכיחי גמלים אנוס הוא, טאמער ס'דרייען זיך נישט דא קיין גמלים, איז דאך א פשוטע אונס, אז ס'איז א פשוטע אונס, איז אוודאי איז ער נישט מחיוב, זאגט טאקע די גמרא לא צריכא דאתו לפרקים, דא רעדט זיך אז נארמאל זענען די גמלים נישט דא, לפעמים קומען זיי, איז דא מי אמרינן כיוון דאתיין לפרקים פושע הוא דאיבעי ליה אסוקי אדעתיה, פון איין זייט קען מען זאגן אז יא, אפילו יעצט איז נישט דא קיין גמלים האסט געדארפט טראכטן אז אפשר וועלן זיי קומען ווייל לפעמים קומען זיי, און ממילא האסט דאס נישט געטראכט ביסטו א פושע דארפסטו צאלן אז די אקס איז שפעטער אריינגעפאלן, או דלמא אפשר ניין, כיוון דהשתא מיהת ליכא, אנוס הוא, למעשה יעצט נישט דא קיין גמלים, און ממילא אפשר איז ער אן אונס איז ער פטור, איז תא שמע וויל די גמרא פושט זיין די ספק פון אונזער משנה, ס'איז געשטאנען אין אונזער משנה, כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור, אז טאמער איינער דעקט צו א גריב ווי עס דארף צו זיין, און שפעטער פאלט אריין שור או חמור ומת, איז ער פטור פון צו באצאלן, זאגט די גמרא היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא? אילימא כראוי לשוורים וכראוי לגמלים, היכי נפול? פשט טאמער ס'איז באמת צוגעדעקט מיט אזא מין שטארקע דעקל אז ס'איז ראוי סיי פאר שוורים סיי פאר גמלים, איז ווי אזוי איז שפעטער אריינגעפאלן דא א שור? אלא לאו, נאר וואס דען, מוז מען זאגן לכאורה אז די משנה רעדט זיך כראוי לשוורים ולא כראוי לגמלים, אז ער האט צוגעדעקט מיט א דעקל וואס איז גענוג שטארק פאר שוורים אבער נישט פאר גמלים. ווייטער ואי דשכיחי גמלים, טאמער ס'רעדט זיך ביי א פלאץ וואס דרייען זיך גמלים, איז אמאי פטור? פארוואס זאגט די משנה פטור? פושע הוא! ואי דלא שכיחי גמלים, פשיטא, אנוס הוא. נאר וואס דען, אלא לאו דאתיין לפרקים, אוודאי רעדט זיך עס אז לפעמים איז דא גמלים, ואתו גמלים וארעוה ואתו שוורים ונפלי ביה, איז שפעטער געקומען די גמלים און צובראכן דעם דעקל און א אקס איז שפעטער אריינגעפאלן, וקתני פטור, און ביי אזא ציור זאגט די משנה פטור, איז אלמא זעט מען לכאורה דא אז כיוון דהשתא לעקה אונס היא, אז ווייל היות וואס יעצט איז נישטא קיין גמלים, הייסט ער א אונס, פאר דעם איז ער פטור, האט מען לכאורה פושט געווען די ספק, זאגט די גמרא אמרי האבן די בני הישיבה געזאגט לא. לעולם כראוי לשוורים וכראוי לגמלים, ודקא קשיא לך היכי נפול, אמר רבי יצחק בר בר חנה, שהתליע מתוכו. פשט, ניין, אוודאי רעדט זיך דא ער האט צוגעדעקט מיט א שטארקע דעקל, וואס איז גענוג שטארק אויך פאר גמלים, איי וויאזוי האט זיך עס צובראכן, אזוי ווי מען האט פריערט געזען, התליע מתוכו ס'איז געווארן פארווערעמט ס'איז געווארן פארשימלט, און ממילא נישט קיין ראיה פון דעם שטיקל פון די משנה, איז תא שמע וויל די גמרא פושט זיין די ספק פון די נעקסטע שטיקל אין די משנה, ס'איז געשטאנען גראד נאכדעם אין די משנה אז לא כסהו כראוי, טאמער איינער האט נישט צוגעדעקט א גריב ווי ס'דארף צו זיין, ונפל לתוכו שור או חמור ומת חייב, און ס'איז אריינגעפאלן א בהמה, איז מען חייב, איז היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך דאס? אילימא לא כראוי לשוורים ולא כראוי לגמלים, וועסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך ער האט צוגעדעקט מיט אזא מין דעקל וואס איז נישט ראוי פאר קיינעם נישט, נישט פאר שוורים נישט פאר גמלים, איז פשיטא, צריכא למימר דחייב, אויף דעם דארף איך א משנה, אז מ'איז חייב, אלא לאו, כראוי לשוורים ולא כראוי לגמלים, נאר וואס דען, ער האט צוגעדעקט מיט א דעק, וואס איז ראוי לשוורים נישט פאר גמלים, איז ווייטער היכי דמי, אי דשכיחי גמלים פושע הוא,

כראוי לשוורים ולא כראוי לגמלים, פשט קען אוודאי זיין אז די משנה רעדט זיך ער האט צוגעדעקט מיט א דעקל וואס איז ראוי פאר שוורים אבער נישט פאר גמלים ושכיחי גמלים און ס'דרייען זיך גמלים איי דקא קשיא לך פושע לכאורה איז ער א פושע זאגט טאקע די גמרא ביסט גערעכט איידי דנסיב רישא כסהו כראוי נסיב סיפא נמי לא כסהו כראוי אבער אין הכי נמי ס'איז טאקע נישט דא קיין חידוש אין די משנה איז ווייטער האמער נאכנישט קיין ראיה פון אונזער משנה זאגט יעצט די גמרא די גמרא איז נישט פושט דעם ספק, איכא דאמרי ס'דא אבער וואס זאגן אז נישט דאס איז געווען די ספק. נאר הא נמי ודאי לא איבעיא לן דכיון דאתו לפרקים פושע דאיבעי ליה אסוקי אדעתיה דהיינו ביי אזא ציור אז גמלים קומען לפרקים איז דאס קיינמאל נישט געווען קיין איבעיא ווייל היות וואס זיי קומען לפרקים אוודאי איז דער מענטש א פושע אוודאי איז ער מחויב נישט דאס געווען די שאלה נישט דאס געווען די ספק ווי איז יא געווען א ספק כי איבעיא לן הכי דאיבעיא לן די ספק איז ביי אזא ציור כסהו כסוי שיכול לעמוד בפני שוורים ואינו יכול לעמוד בפני גמלים, ושכיחי גמלים, פשט א מענטש האט צוגעדעקט מיט א דעקל וואס איז ראוי פאר שוורים נישט פאר גמלים, און ס'דרייען זיך דא גמלים, אבער והתליע מתוכו, למעשה, קיין גמל איז דא נישט אריבער, נאר וואס דען, פער צופאל איז די דעקל געווארן פארשימלט, און יעצט איז אריין געפאלן א אקס, איז מהו ביי אזא ציור וואס די דין, פון איין זייט קען מען זאגן מי אמרינן, מיגו דהוה פושע אצל גמלים, הוה פושע נמי לענין התלעה, אז היות וואס ער האט פושע געווען לענין גמלים, ווייל ס'דרייען זיך דא גמלים, און זיין דעקל איז נישט געווען גענוג שטארק פאר גמלים, הייסט עס שוין אויך א פושע לענין התלעה? או דילמא, לא אמרינן מיגו, אפשר ניין, אפשר למעשה היות וואס א גמל איז דא נישט אריבער און די דעקל האט זיך פארשימלט איז ממילא הייסט עס נישט קיין פושע ממילא איז ער פטור. דאס איז געווען דא די איבעיא. איז תא שמע ווייטער, די גמרא וויל פושט זיין די איבעיא פון אונזער משנה, מ'האט געזען ביי אונזער משנה, כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור, אז טאמער איינער דעקט צו א גריב ווי ס'דארף צו זיין און ס'פאלט אריין א בהמה איז מען פטור. איז ואיתמר עלה וואס האט מען געזען אויף די משנה אמר רבי יצחק בר בר חנה, שהתליע מתוכו, די משנה רעדט זיך אז די דעקל האט זיך פארשימלט, איז היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט די משנה, אילימא כראוי לשוורים וכראוי לגמלים, והתליע מתוכו, טאמער ס'רעדט זיך אז ער האט צוגעדעקט מיט גאר א שטארקע דעקל וואס איז אויך גוט פאר גמלים, און שפעטער איז עס פארשימלט געווארן, איז פשיטא דפטור, פארשטייט זיך ביסט פטור, מאי הוה ליה למעבד, וואס האט ער געדארפט טון, ער האט גענוצט די בעסטע דעקל אין די וועלט. אלא לאו, נאר אוודאי רעדט זיך די משנה כראוי לשוורים ולא כראוי לגמלים, אז ער האט גענוצט א דעקל וואס איז נישט גוט פאר גמלים, ושכיחי גמלים ס'דרייען זיך טאקע גמלים, אבער והתליע מתוכו למעשה נישט דאס איז געשעהן דא, א צווייטע זאך איז געשעהן, ס'איז געווארן פארווערעמט, וקתני פטור און פון דעסט וועגן שטייט פטור, אלמא לא אמרינן מיגו דהוה פושע לענין גמלים הוה פושע לענין התלעה, זעהט מען לכאורה דא אז אפילו טאקע דער מענטש איז געווען א פושע לענין גמלים, אבער היות וואס ער איז נישט געווען קיין פושע לענין התלעה איז ער פטור, האט מען לכאורה פושט געווען די ספק, זאגט די גמרא לא. לעולם כראוי לגמלים וכראוי לשוורים, אוודאי רעדט זיך די משנה אז ער האט צוגעדעקט מיט א שטארקע דעקל וואס איז אויך גוט פאר גמלים, והתליע מתוכו ס'האט זיך פארווערימט. איי פרעגסט א קשיא דקא קשיא לך, כי התליע מאי הוה ליה למעבד, אז לכאורה וואס די חידוש, פארשטייט זיך איז ער פטור, וואס האט ער געדארפט טון? זאגט די גמרא ניין ס'איז יא דא א חידוש ווייל מהו דתימא איבעי ליה למיזל ומנקש עליה קא משמע לן, פשט וואס זאל געווען א צד צו זאגן אז די בעל הבור זאל קומען בודק זיין דעם דעקל יעדע תקופה קלאפן אויף דעם, זעהן צו ס'פארשימלט צו נישט, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ער דארף נישט קומען קלאפן, אבער אוואדי פון דא איז נאך נישט קיין ראיה, איז תא שמע, וויל די גמרא א ראיה ברענגען פון די נעקסטע שטיקל אין די משנה, ס'איז געשטאנען ווייטער אין די משנה, לא כסהו כראוי ונפל לתוכו שור וחמור ומת, חייב, אז טאמער די באלעבאס האט נישט צוגעדעקט די בור ווי ס'דארף צו זיין, און ס'איז אריינגעפאלן א בהמה איז ער חייב, איז היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך דאס, אילימא לא כראוי לשוורים ולא כראוי לגמלים, אזא מין שוואכע דעקל וואס איז נישט ראוי פאר קיינעם נישט, איז ביי דעם צריכא למימר דחייב? אוודאי איז ער חייב! אלא לאו כראוי לשוורים ולא כראוי לגמלים. נאר וואס דען? ס'רעדט זיך ביי א דעק וואס איז גוט פאר שוורים, נישט פאר גמלים. ווייטער ואי דשכיחי גמלים פושע הוא, אי דלא שכיחי גמלים אונס הוא. אלא לאו, דשכיחי גמלים והתליע מתוכו. פשט אוודאי רעדט זיך דא אז ס'איז שכיח גמלים, אבער נישט דאס איז געשעהן דא. ס'איז געווארן פארווערעמט, ס'איז געווארן פארשימלט. וקתני חייב, און פון דעסטוועגן שטייט חייב. איז אלמא אמרינן מיגו דהוה פושע לענין גמלים, הוה פושע לענין התלעה. זעהט מען לכאורה אז ביי אזא ציור איז מען חייב, אמרי האבן די בני ישיבה געזאגט לא, ס'איז נישט קיין ראיה פון די משנה ווייל לעולם כראוי לשוורים ולא כראוי לגמלים, ושכיחי גמלים ואתו גמלים וארעוה ואתו שוורים ונפלו ביה, פשט אוודאי רעדט זיך די משנה ביי א ציור אז ער האט צוגעדעקט מיט אזא סארט דעק וואס איז נישט גוט פאר גמלים, און ס'איז געקומען גמלים, נישט געווארן פארשימלט, ס'איז געקומען גמלים זיי האבן עס צובראכן, און שפעטער איז א שור אריינגעפאלן אין דעם. וואס ביי אזא ציור איז אוודאי איז ער א פושע, ווייל היות וואס עס דרייען זיך דא גמלים, האט ער נישט געטארט ניצן אזא צודעק, איז אוודאי איז ער חייב, איי פרעגסטו דקא קשיא לך פשיטא, פושע הוא, ביסט אוודאי גערעכט, איידי דנסיב רישא כסהו כראוי, נסיב סיפא נמי לא כסהו, פשט היות וואס אין די רישא די ערשטע שטיקל אין די משנה, רעדט די משנה פון כסהו כראוי, וואס דארט איז אוודאי דא א חידוש, זאגט שוין אויך די משנה די דין ביי פארקערט, אבער אוודאי איז טאקע נישט דא קיין חידוש פשט, מ'האמיר נאכנישט פושט געווען די ספק. איז תא שמע וויל די גמרא פושט זיין די ספק פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, נפל לתוכו שור חירש שוטה וקטן, סומא, ומהלך בלילה חייב, פשט טאמער א אקס א חירש שוטה וקטן אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה פאלט אריין א גריב, אדער א בלינדע אקס, אדער א אקס וואס גייט ביינאכט, איז אוודאי איז מען חייב, ווייל קענסט נישט האבן קיין טענות אויף די אקס פארוואס ער האט נישט געקוקט, אבער פיקח מהלך ביום פטור, טאמער א שור פיקח, וואס קען זען בייטאג פאלט אריין א גריב, איז דא איז די בעל הבור פטור ווייל ער קען האבן א טענה אז די אקס דארף קוקן ווי ער גייט, איי ואמאי, נימא מדהוה פושע לענין חירש הוה נמי פושע לענין פיקח, פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ביסט א פושע לענין חירש, פשט אז טאמער א חירש וועט אריינפאלן אוודאי וועסטו זיין מחויב, ביסטו אויך א פושע לענין פיקח, אלא לאו שמע מינה נו לכאורה וואס זעט מען דא? אז לא אמרינן מיגו, אז מען זאגט נישט אזא סארט מיגו. איז די זעלבע זאך ביי איינער וואס דעקט צו א גריב מיט א דעק וואס איז גוט פאר שוורים נישט פאר גמלים און ס'דרייען זיך גמלים, אבער למעשה נישט דאס איז געשען א צווייטע זאך איז געשען, זאגט מען נישט מיגו, און אוודאי ביי אזא ציור איז מען פטור, שמע מינה, זאגט טאקע די גמרא, איז א גוטע ראיה.